ב' חלקים משיחת מוצאי שבת פרשת כי תשא תשל"ט. וואס דאס איז דאך די פרשה ויקהל, וואס גלייך דער ערשטער אפטייטש פון ויקהל איז דאס גלייך א צוזאמענקלייבן זיך, ובפרט נאך ווי ער איז מבאר אין מדרש אז דאס איז ניט נאר געווען א צוזאמענקלייבן זיך אין יענער צייט, נאר ווי ער דערציילט דארט אז דאס איז געווען א הוראה אז מען זאל זיין מקהיל קהילות, אז מען זאל צוזאמען קלייבן אידן מזמן לזמן, ובפרט ביום השבת ווי ער איז מבאר אין מדרש און אויך פארשטאנדיג פון פשטות הכתובים אז נאך ויקהל רעדט זיך וועגן דעם ענין פון שבת, איז דאס ווערט אויכעט התורה נצחית און תורה מלשון הוראה נצחית, אז צוזאמענקלייבן זיך אידן, צוזאמענקלייבן אידן, און ווען אידן קלייבן זיך צוזאמען איז דאס א דבר נעלה ביותר, ווי פארשטאנדיג אויך פון דעם המשך הענינים, אז נאך דער הקדמה וואס ער מאכט נאך ויקהל, און וואס איז געווען דער תכלית און דער מטרה און וואס האט זיך אויסגעפירט דורך דעם צוזאמענקלייבן זיך אז ס'האט זיך אויפגעבויט און אויפגעשטעלט דער משכן וואס ער ווערט אנגערופן בשם משכן על שם ושכנתי בתוכם אז דורך דערויף ווערט בגלוי דאס וואס דער אייבערשטער רוט

דא אט דערינען וואס אידן קלייבן זיך צוזאמען איז שוין דאס אליין א דבר הכי נעלה, און ניט נאר דאס וואס דער אלטער רבי ברענגט אראפ ווי דערמאנט פריער אז בשעת ס'איז דא עשרה מישראל איז אט א דעמאלט אף על פי שאינם עוסקין בתורה ומצוות איז דא שכינתא שריא און אין אזא מין שארפן אופן און שטארקן אופן

און דערנאך ברענגט מען אויף אים דארט קרבנות וואס דורך די קרבנות איז מען ממשיך די אלע עניינים בעולם על ידי הקירוב ווי ס'ווערט געבראכט פון בחיי און פון תיקונים בכמה מקומות אז קרבן איז דאס מלשון קירוב אז דאס איז קירוב כל הכוחות ביז צו שרשן ומקורם ביז צו עצמות אין סוף, און דערנאך ווערט דורך אט דעם קירוב אויך א המשכה למטה ביז אין ארץ הלזו הגשמית, כמבואר בארוכה אין די דרושים פון דעם יום ההילולא וואס שוין געדרוקט און גערעדט כמה פעמים, אט אזוי ווערט דאס דערנאך ווי אין א התוועדות אין א ויקהל פון כל בני ישראל בכל פעם ופעם, על אחת כמה וכמה אז דאס איז נאך פארבונדן אז מען האט פאר דערויף געליינט און געמאכט אויף דערויף א ברכה לפניה ולאחריה, דער ענין פון ויקהל אין דבר הוי' זו הלכה אין תורה שבכתב ווי דאס קומט אראפ אין הלכה בפועל, וואס הלכה איז דאך פון לשון הליכות עולם לו. ווי מען טייטשט דאס אויף אין מפרשים אז דאס ווערט דערנאך אראפגעבראכט אין וועלט אז אין די וועלט זאל מען מקיים זיין די הלכה און ס'איז לא בשמים היא און דאס פועל'ט אין וועלט אז די וועלט ווערט אין אן אופן פון מהלך און ניט די וועלט שטייט אין דעם זעלבן צושטאנד אדער חס ושלום ווערט נאך נתדרדר נאר אדרבה ס'ווערט די אמת'ע הליכות אין דעם וועלט גופא, דורך דערויף וואס א איד גייט אין וועלט און ממלא שליחותו, איז דורך דערויף מאכט ער אז די גאנצע וועלט גייט מיט אים מיט, וואס בשבילו נברא העולם, און גייט אויכעט מיט מיט די הליכה אמיתית, וואס דאס איז אן עליה עד אין סוף בלי ערך כמדובר כמה פעמים, און די התחלה בזה איז וואס דאס פארזיכערט אז מ'עט זיכער מצליח זיין בשעת ס'איז דא דער ויקהל משה את כל בני ישראל. אז בשעת א איד איז בוחר בח ובחרת בחיים בוחר בטוב אויף אויסנוצן דעם ויקהל מיטן גאנצן שטורעם, אט דעמאלט איז ווי ער דערציילט אין דער סדרה,

פון די אלע דרייצן און פופצן זאכן וואס ער רעכנט אויס אין דער סדרה שלפני זה און דערנאך איבערגעחזרט אין ויקהל פקודי, און בשעת מען איז ער זיך מצרף מיט נאך אידן, ס'דארף זיך ווערן א ענין של ציבור, איז אט אט דעמאלט ווערט אויפגעבויט און דערנאך אויפגעשטעלט דער משכן בפועל,

און דעמאלט איז געווען די השראת השכינה במעשה ידיהם, ווי אז דער רשי ברענגט אויכעט אראפ אין ביום השמיני בפרשה פון שמיני פון ביום השמיני למילואים איז האט אזוי אויכעט כן תהיה לנו ווי מען האט ערשט גערעדט געזאגט אין די הבדלה און ווי גערעדט אין די פריערדיגע התוועדות. אז פון דעם ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו וועט זיין נאך כן תהיה לנו דער מסמך גאולה לגאולה דורך דעם ויקהל און דעם צוזאמענקלייבן זיך און צוזאמען מיט די אלע עניינים ווי גערעדט פריער בארוכה וועט זיין דער מסמך גאולה לגאולה אין אן אופן פון נגאלים מיד